בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף פ', מ'הייבט אן דף ע"ט עמוד ב' ביי די משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, ווי מיר זעהן אין די גמרא, חזל האבן מתקן געווען, אז ווען מען שרייבט אריין א זמן אין א גט איז נישט גענוג אז מען שרייבט סתם א זמן וועלכע יאר דאס איז, נאר מען דארף שרייבן די יאר פון די מלוכה, דהיינו לאמיר זאגן אידן האבן געוואוינט אין בבל, האט מען געדארפט אריינשרייבן אז היי יאר איז די פופציגסטע יאר פון מלכות בבל, אדער פון די מלך פון בבל. אזוי האבן חזל מתקן געווען. יעצט וואס וועט זיין טאמער א מאן האט נישט געפאלגט די תקנה, אנשטאט צו אריינשרייבן די שנות מלוכה פון מלכות בבל, האט ער געשריבן א צווייטע מלוכה? איז ווי מען וועט שוין זען אין די משנה, אז ביי אזא ציור האבן חזל גע'פסל'ט דעם גט, נישט נאר מען האט גע'פסל'ט דעם גט, נאר מען האט גע'קנס'עט די פרוי מיט כל מיני קנסות, און די סיבה פארוואס מען האט גע'קנס'עט די פרוי מיט די אלע קנסות, איז ווייל ס'איז א קנס אז די פרוי האט נישט גענומען די גט נאכדעם וואס זי האט עס באקומען, און דאס געטראגן צו א חכם זאל דאס דורכליינען צו ס'איז טאקע א אויסגעהאלטענע גט צו נישט, היות וואס האט נישט מקפיד געווען אויף דעם, קנס'עט מען איר מיט כל מיני קנסות ווי מ'העט זעהן אין די משנה, איז לאמיר זעהן, זאגט די הייליגע משנה כתב לשם מלכות שאינה הוגנת, מלכות שאינה הוגנת וועט מען זעהן אין די גמרא, דאס מיינט די רוימישע מלוכה, דהיינו די משנה רעדט איינער פון בבל, אנשטאטס דעם וואס ער האט אריינגעשריבן די בבלישע מלוכה האט ער געשריבן די רוימישע מלוכה, אדער לשם מלכות מדי, אדער לשם מלכות יוון, פארוואס דארף די משנה ברענגען די אלע סארט מלוכות? וועט מען זעהן די גמרא וואס יעדע זאך איז א חידוש, אדער לבנין הבית אדער לחורבן הבית, ער האט געשריבן ס'איז די פופציגסטע יאר פונעם בנין הבית אדער די פופציגסטע יאר פונעם חורבן הבית, אנשטאט שרייבן די שנות מלוכה אזוי ווי די תקנה פון די חכמים, אדער זאגט די משנה היה במזרח וכתב במערב, דהיינו מ'האט געשריבן די גט אין א שטאט וואס געפינט זיך אין די מזרח זייט פון א מדינה, און אנשטאט צו אריין שרייבן יענע שטאט האט מען געשריבן אן אנדערע שטאט, א שטאט פון מערב אדער במערב וכתב במזרח, איז ביי די אלע ציורים וואס מ'האט געשמועסט. איז די גט פסול, און מען האט גע'קנס'עט די פרוי מיט כל מיני קנסות, מען האט געשמועסט ווייל די פרוי האט געדארפט בודק זיין אז די גט איז טאקע א גוטע גט און אז זי האט נישט בודק געווען האט מען איר געקנס'ט, און ממילא זאגט די משנה, תצא מזה ומזה, זי דארף אפלאזן ביידע מענער דהיינו טאמער א פרוי האט געקריגן אזא סארט פסול'ע גט און זי איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן, איז דארף די צווייטע מאן איר אפלאזן זי טאר נישט וואוינען מיטן צווייטן מאן, און די זעלבע זאך צום ערשטן מאן, טאר זי אויך נישט צוריק גיין. יעצט למעשה, טוט זיך דא א גרויסע מחלוקת ראשונים, צו די פסול וואס מען האט גע'פסל'ט די גט, איז א דרבנן'דיגע פסול, אדער ס'איז אן אמת'ע פסול. פשט אזוי, דאס איז קלאר, אז די פסול דא איז א דרבנן'דיגע פסול, חזל זענען די וואס האבן מתקן געווען, אז מען דארף אריין שרייבן די שנות מלוכה. די שאלה אבער איז, וואס מיינט דאס אז חזל האבן גע'פסל'ט די גט? צי פשט אז די גט איז פסול נאר מדרבנן? דהיינו, אין אמת'ן אריין מדאורייתא די פרוי אפגע'גט און טאמער זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן איז מדאורייתא די צווייטע מאן'ס קידושין תופס? אדער ווי רש"י לערנט און אזוי מיר אננעמען דא במהלך הסוגיא אז ווען חזל האבן גע'פסל'ט די גט האבן זיי א כח צו פסל'ען די גט אפילו דאורייתא'דיג, דהיינו די גט איז אינגאנצן נישט קיין גט, און אין אמת'ן אריין די צווייטע קידושין האט בכלל נישט תופס געווען, און מילא דאס איז קלאר אז זי דארף אפלאזן די צווייטע מאן, אבער דאס אז זי דארף אויך אפלאזן די ערשטע מאן, דאס איז א קנס וואס מ'האט איר געקנס'עט, ווייל קודם כל זי האט מזנה געווען, זי האט געוואוינט דא מיט א צווייטע מאן בשעת וואס די ערשטע מאן איז נאך געווען איר מאן, חוץ מזה וואס ס'איז א קנס ווייל די זנות איז נישט געווען במזיד, אבער אין א געוויסע זינען איז זי שולדיג, זי האט געדארפט בודק זיין דעם גט, איז פאר דעם תצא מזה מזה, ס'דארף אפלאזן ביידע מענער, די זעלבע זאך איז צריכה גט מזה מזה, זי דארף א גט פון ביידע מענער, יעצט דאס אז זי דארף א גט פונעם ערשטן מאן, דאס איז פשוט ווייל ער האט דאך איר נאכנישט גע'גט, ווי מ'האט געשמועסט די ערשטע גט איז פסול, איז דארף זי א נייע גט, פארוואס דארף זי א גט פונעם צווייטן מאן, איז ווי רשי ברענגט די עיקר סוגיא בעצם איז אין יבמות, דארט איז מבואר אז די סיבה וואס זי דארף א גט פונעם צווייטן מאן איז ווייל ס'דא מענטשן וואס וועלן מאכן א טעות און זיי וועלן זאגן אז אין אמת'ן אריין די פרוי איז יא געווען גע'גט פונעם ערשטן מאן און די צווייטע קידושין האט יא תופס געווען איי פארוואס גייט זי אוועק פונעם צווייטן מאן אן א גט איז א סיבה מען דארף נישט האבן קיין גיטין איז כדי דאס זאל נישט געשעהן האבן חזל מתקן געווען אז זי דארף א גט פון ביידע מענער סיי פונעם ערשטן מאן, דאס איז איר ריכטיגער מאן, און סיי פונעם צווייטן מאן. ווייטער זאגט די משנה, ס'האט זיך נאכנישט געענדיגט, מען האט געקנס'עט די פרוי מיט כל מיני קנסות, ואין לה לא כתובה, זי קריגט נישט כתובה, ווי מען וועט באלד זען, נישט פונעם ערשטן מאן, אויך נישט פונעם צווייטן מאן, ולא פירות, פירות זאגט רשי מיינט נישט פירות, מיינט א דין פירות, דהיינו חזל האבן מתקן געווען אז א מאן עסט פירות פון די נכסים פון די פרוי, און תמורת דעם דארף די מאן זיך אונטערנעמען אז טאמער מען וועט פאנגען די פרוי גייט ער איר אויסלייזן, איז דאס ווערט גערופן דין פירות, די פרוי פארלירט דין פירות, קיינער פון די מענער דארפן איר נישט אויסלייזן, די זעלבע זאך ולא מזונות, זי דערלייגט מזונות פון ביידע מענער, ולא בלאות, בלאות דאס איז די נכסי צאן ברזל וואס א פרוי ברענגט אריין בשעת זי האט חתונה, כל מיני זאכן, כל מיני שטחים, כל מיני בגדים, וואס די דין איז אז טאמער די מאן גט איר דארף ער איר צוריק געבן די בגדים,

ווייל ווי מ'שמועסט זיך יעצט ווי רשי לערנט, זי איז נאך חתונה געהאט מיטן ערשטן מאן, איז פשט די קינדער וואס זענען געבוירן מיטן צווייטן מאן זענען פשוט'ע קינדער פון אן אשת איש, איז אוודאי זענען זיי ממזרים, אבער וואס טייטש אז די קינדער פון די ערשטע מאן זענען אויך ממזרים, איז ווי רשי איז מסביר, אז אוודאי די קינדער וואס איז געבוירן פון פריערט פונעם ערשטן מאן ווערן נישט פלוצלינג יעצט ממזרים, נאר דאס מיינט צו זאגן אז טאמער זי איז צוריק געגאנגען צו די ערשטע מאן, נאכדעם וואס מ'איז געוואויר געווארן אז דאס איז א פסול'ע גט, דהיינו נאכדעם וואס די צווייטע מאן האט איר אפגעלאזט, איז די קינדער וואס וועלן יעצט געבוירן ווערן זענען דרבנן'דיגע ממזרים. ווייטער זאגט די משנה ולא זה וזה מטמא לה, טאמער איינער פון די ביידע מענער זענען כהנים, טארן זיי זיך נישט מטמא זיין פאר איר, ווייל א מאן א כהן מעג זיך מטמא זיין פאר זיין פרוי, דא איז נישט אזוי, היות זי האט געזינדיגט זי איז א זונה, זענען זיי זיך נישט מטמא פאר איר, ולא זה וזה זכאין לא במציאתה, און ביידע מענער זענען נישט זכאי אין די מציאות וואס זי טרעפט, נארמאל א מאן איז זכאי אין די מציאות וואס די פרוי טרעפט, דא איז נישט אזוי, ווייל ווי די גמרא איז מסביר אין יבמות, די סיבה וואס מען האט מתקן געווען אז די מאן איז קריגט די מציאות וואס די פרוי טרעפט, איז משום איבה, מען וויל נישט זיי זאלן זיך קריגן, דא פארקערט מען וויל זיי זאלן זיך יא קריגן, מען וויל זיי זאלן זיך גט'ן, די זעלבע זאך ולא במעשה ידיה, די מענער דא קריגן נישט די מעשה ידים, ווייל די מעשה ידיים האט מען דאך מתקן געווען אנשטאטס מזונות איז דא נישטא קיין מזונות איז קריגן זיי נישט קיין מעשה ידיים ולא בהפרת נדריה ביידע מענער קענען נישט מיפר זיין איר נדרים די זעלבע זאך היתה בת ישראל נפסלת מן הכהונה טאמער די פרוי וואס מען רעדט דא איז א בת ישראל וועט זי קיינמאל מער נישט טארן חתונה האבן מיט א כהן פשט דאס איז קלאר טאמער די מענער האבן איר געגעט איז זי סתם אזוי א גרושה וואס א גרושה טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן נאר דא רעדט זיך אפילו לאמיר זאגן מען האט איר נישט געגעט דהיינו לאמיר זאגן איר ערשטע מאן וואס דאס איז איר עכטע מאן איז געשטארבן איידער ער האט אנגעיאגט איר צו געבן א גט, פשט מן התורה איז זי נישט קיין גרושה, פון דעסטוועגן היות וואס זי האט געוואוינט מיטן צווייטן מאן בחייו פונעם ערשטן מאן, איז פשט זי האט געזינדיגט אלס אשת איש, האט זי א דין פון א זונה, איז דערפאר טאר זי מער קיינמאל נישט חתונה האבן מיט א כהן ווייל א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט א זונה, די זעלבע זאך בת לוי טאמער די פרוי איז א בת לוי איז מן המעשר איז זי פסול פון מעשר ראשון, איז תוס' ברענגט אין יבמות צוויי פשטים וואס מיינט דאס אז זי ווערט פסול פון מעשר? לויט איין פשט זאגט תוס' אז דאס גייט כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט אז א זר טאר נישט עסן מעשר ראשון, איז די בת לוי קריגט א דין פון א זר זי טאר מער נישט עסן מעשר ראשון. תוס' אבער ברענגט אויך נאך א פשט אז דאס קען אויך שטימען ווי די חכמים, חכמים האלטן אז א זר מעג יא עסן מעשר ראשון, איז וואס פשט די פרוי זאל נישט טארן עסן מעשר ראשון, יעדער זר מעג עסן מעשר ראשון, נאר וואס דען, לויט יענע פשט זאגט תוס' אז בת לוי מן המעשר מיינט אז מען געבט איר נישט קיין מעשר ראשון אלס בת לוי, נארמאל געבט מען מעשר ראשון פאר לווים, פאר א בת לוי קען מען אויך געבן מעשר ראשון, פאר די פרוי טאר מען מער נישט געבן מעשר ראשון, די זעלבע זאך זאגט די משנה, בת כהן מן התרומה, טאמער די פרוי איז א בת כהן, טאר זי מער קיינמאל נישט עסן קיין תרומה, ווייל די דין איז דאך א בת כהן, טאמער זי האט חתונה מיט א זר, איז כל עוד וואס זי וואוינט מיטן זר טאר זי נישט עסן קיין תרומה, אבער טאמער די זר שטארבט אדער ער געט איר, און זי האט נישט קיין קינדער גייט זי צוריק אהיים, זי מעג צוריק אנהייבן עסן תרומה, דא איז נישט אזוי, רש"י זאגט מ'לערנט עס ארויס שטייט אין פסוק ונטמאה, זי טאר נישט צוריק אנהייבן עסן תרומה היות זי האט געזינדיגט. און די זעלבע זאך זאגט די משנה נאך א קנס, ואין יורשין של זה ויורשין של זה יורשים כתובתה, נישט די קינדער וואס זי האט פונעם ערשטן מאן, און נישט די קינדער וואס זי האט פונעם צווייטן מאן, ירש'ענען איר כתובה, וואס לכאורה ווי קומט דא אריין כתובה מ'האט דאך פריערט געזען אז זי פארלירט די כתובה, איז אוודאי די יורשים ירש'ן נישט איר כתובה, איז ווי רש"י ברענגט דא דאס וואס שטייט אין יבמות שוין, אז דא רעדט מען נישט פון געהעריגע כתובה, נאר דא רעדט מען פון כתובת בנין דיכרין, דהיינו איז דא אזא זאך אז א פרוי ברענגט אריין נכסים צו איר מאן פון פאר די חתונה, יעצט טאמער די פרוי וועט שטארבן ירשנ'ט איר מאן אלע אירע נכסים, איז דא אמאל אז א פרוי בעט פונעם מאן אז היות וואס זי וויל איר נכסים זאל בלייבן ביי אירע משפחה, איז נעמט זי זיך אויס מיט די מאן, די מאן האט אפאר פרויען, זאגט זי אז נאכדעם וואס דו וועסט שטארבן, איז ווען די פרוי וועט שטארבן גייען אלע איר נכסים צו די מאן, ווען די מאן שטארבט גייען אלע זיין נכסים צו אלע זיינע קינדער, איז די פרוי נעמט זיך אויס אז די נכסים וואס זי האט געברענגט איז דאס לפחות זאל גיין צו אירע קינדער, איז די זכות פארלירט די פרוי, פשט טאמער זי האט זיך אויסגענומען אזא תנאי, דערלייגט זי די תנאי דערלייגט זי די זכות דאס איז נאך א קנס, און די זעלבע זאך זאגט די משנה, ואם מתו, טאמער די צוויי מענער זענען געשטארבן איז אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין, איז די ברודערס פון ביידע מענער מאכן חליצה און נישט קיין יבום, דהיינו די ברודערס פונעם צווייטן מאן איז פשוט אז זיי קענען נישט מייבם זיין, מען דארף סתם אזוי פארשטיין פארוואס זיי מאכן חליצה, און אויף דעם זאגט אויך רשי ווייל היות וואס ס'דא מענטשן עם הארצים וואס ווייסן נישט אז דער צווייטער מאן איז נישט קיין עכטער מאן, איז וויל מען אז די ברודער זאל מאכן חליצה, אז קיינער זאל זיך נישט איינרעדן אז א פרוי קען אוועק גיין אן קיין חליצה, אבער די ברודערס פון דעם ערשטן מאן, וואס מן התורה בעצם וואלט מען געזאגט אז זיי קענען איר מייבם זיין, דאס האבן חזל געקנס'עט די פרוי אז זיי זענען איר נישט מייבם, נאר מען מאכט מיט איר חליצה. דאס זענען אלע קנסות וואס מען קנס'עט א פרוי ביי אן אופן וואס מען האט איר גע'גט מיט נישט א גוטע גט, אז מען האט נישט אריינגעשריבן די גוטע מלוכה, אדער אז מען האט נישט אריינגעשריבן די גוטע שטאט, זאגט יעצט די משנה ווייטער נאך א ציור, וואס איז אויך אזוי, און מ'עט זעהן די גמרא וועט זיך שטעלן, פארוואס האט די משנה אפגעטיילט די ציור פון אלע אנדערע ציורים, פארוואס האט די משנה נישט אריינגעפאקט די ציור אין די גאנצע רשימה וואס מ'האט פריערט אויסגערעכנט, אבער על כל פנים דאס וועט מען זעהן אין די גמרא זאגט די משנה, שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, טאמער מ'האט געטוישט די מאנ'ס נאמען אין די גט אדער די פרוי'ס נאמען אין די גט אדער די נעמען פון זייער שטעט, איז אויך תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה, טאמער די פרוי האט נישט בודק געווען די גט, קנס'עט מען איר אז תצא מזה ומזה אלע קנסות מ'האט פריערט אויסגערעכנט איז עס אויך געזאגט געווארן ביי די פרוי און אזוי ווי מ'האט געשמועסט מ'עט זעהן אין די גמרא פארוואס די משנה מאכט פון דעם א באזונדערע ציור זאגט יעצט די משנה ווייטער נאך ציורים וואס ס'איז דא וואס מ'קנס'ט די פרוי מיט די אלע קנסות זאגט די משנה כל עריות שאמרו צרותיהן מותרות דהיינו די דין איז וואס איז טאמער ס'איז דא צוויי ברודערס ראובן מיט שמעון איז ראובן נעמט שמעון'ס טאכטער פאר א פרוי א מענטש מעג חתונה האבן מיט זיין פלומעניקטע איז ראובן האט חתונה געהאט מיט זיין פלומעניקטע, חוץ פון דעם האט ער נאך פרויען, לאמיר זאגן ער האט פינף פרויען, איינע פון זיין פרויען איז שמעון'ס טאכטער, יעצט שטארבט ראובן אן קינדער, די דין איז א מענטש שטארבט אן קינדער, דארף זיין ברודער מאכן אדער יבום אדער חליצה מיט איינע פון זיינע פרויען, אבער דא קען דאך נישט שמעון מאכן יבום מיט זיינס א טאכטער, ווייל זי איז אן ערווה פאר אים, א מענטש טאר נישט וואוינען מיט די אייגענע טאכטער, איז די דין איז אז היות וואס איינע פון די פרויען זענען א ערווה צו שמעון, זענען שוין אלע אנדערע פרויען אויך פטור פון יבום וחליצה. אזא דין איז דא, ס'א משנה אין יבמות. און ממילא זאגט די משנה, וואס איז טאמער, הלכו הצרות האלו, ונישאו, דהיינו, אלע פרויען האבן געהערט אז זיי זענען פטור פון יבום וחליצה ווייל זיי ווייסן דאך אז איינע פון זיי איז דאך שמעון'ס טאכטער, איז שמעון וועט קיינע פון זיי נישט מייבם זיין קיינע פון זיי נישט חולץ זיין, זענען זיי אלע געגאנגען זיי האבן חתונה געהאט מיט אנדערע מענער, און יעצט ונמצאו אלו איילוניות, איז מען געוואויר געווארן אז שמעון'ס טאכטער איז אן איילונית, זי קען נישט האבן קיין קינדער, וואס די דין איז איינער איז מקדש אן איילונית, איינער וואס האט חתונה מיט א איילונית איז א קידושי טעות, דהיינו די גאנצע חתונה וואס ראובן האט חתונה געהאט מיט שמעון'ס טאכטער איז אין אמת'ן אריין נישט געווען קיין חתונה, זי איז אין אמת'ן אריין נישט געווען זיין פרוי, קומט אויס אז זי איז נישט געווען זיין פרוי, איז אלע אנדערע פרויען זענען יעצט מחויב מיט יבום וחליצה, יעצט חזל האבן געקנס'עט ביי אזא ציור די אלע פרויען ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין רעכט חתונה צו האבן איידער זיי האבן נישט געווארט זעהן צו די פרוי צו שמעון'ס טאכטער איז אן איילונית צו נישט. דהיינו מן הדין וואלטן זיי געדארפט ווארטן זעהן צו זי איז איילונית צו נישט היות זיי האבן נישט געווארט זענען געגאנגען זיי האבן חתונה געהאט מיט אנדערע מענער איז קנסעט מען זיי תצא מזה ומזה זיי דארפן אפלאזן די מענער וואס זיי האבן חתונה געהאט מיט די זעלבע זאך זענען אויך אסור אויפן יבם וכל הדרכים האלו בה און די אלע אנדערע קנסות וואס מען האט פריערט אויסגערעכנט איז אויך געזאגט געווארן ביי זיי. זאגט יעצט די משנה ווייטער אן ענליכע ציור און מיר זעהן די גמרא וועט זיך שטעלן פארוואס די משנה האט געדארפט זאגן די ביידע ציורים זאגט די משנה הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונישאת לאחר, דהיינו דא רעדט מען נישט פון קיין פלומעניקטעס, נאר דא רעדט מען טעכניש, צוויי ברידערס, ראובן און שמעון, ראובן האט אפאר פרויען, און ער איז געשטארבן אן קינדער, איז געגאנגען שמעון, און שמעון האט טאקע מייבם געווען איינע פון די פרויען, אבער יעצט ונמצאת זו שהיתה איילונית, איז מען געוואויר געווארן אז די פרוי וואס שמעון האט מייבם געווען, איז געווען אן איילונית. קומט אויס אז זי איז קיינמאל נישט געווען קיין פרוי פון ראובן. קומט אויס אז ווען שמעון האט איר מייבם געווען האט ער גארנישט געטון דא. קומט אויס אז שמעון האט באמת'ן אריין געדארפט מייבם זיין איינע פון די אנדערע פרויען. די אנדערע פרויען האבן נישט געווארט, זיי האבן חתונה געהאט מיט אנדערע מענער, און זיי האבן נישט געטארט, זיי האבן געדארפט ווארטן, איז האט מען זיי אויך געקנסעט. תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה, זיי דארפן אפלאזן ביידע מענער, און מען האט זיי געקנסעט מיט אלע קנסות וואס מען האט פריערט געזען. זאגט די משנה ווייטער נאך א ציור, כתב סופר גט לאיש ושובר לאישה, דהיינו נארמאל באשטעלט א מאן ביי א סופר א גט, וואס באשטעלט א פרוי ביי א סופר? א שובר, א שובר דאס איז א קבלה א רעסיט אז זי האט געקריגן געצאלט פון איר מאן איר כתובה, איז געגאנגען טאקע דער סופר און ער האט געשריבן א גט פארן מאן אז די מאן זאל עס קענען איבערגעבן פאר זיין פרוי, און א שובר פארן פרוי אז די פרוי זאל עס קענען איבערגעבן פארן מאן. אבער וואס איז געשען? וטעה, דער סופר האט געמאכט א טעות, ער האט אויפגעטוישט ונתן גט לאישה ושובר לאיש, ונתנו זה לזה, בטעות האט ער געגעבן די גט פארן פרוי, די שובר פארן מאן, און די מאן איז געגאנגען און האט איבערגעגעבן די שובר פארן פרוי, האט זיך איינגערעדט ס'איז א גט, די פרוי איז געגאנגען זי האט איבערגעגעבן דעם גט פארן מאן, זי האט זיך איינגערעדט ס'איז א שובר, איז יעצט קומט די מאן שרייען אין בית דין אז ער האט בודק געווען זיין שובר און ער זעט עס איז בכלל נישט קיין שובר ער זעט עס איז א גט, ער האט געכאפט דא דעם טעות. ולאחר זמן איז מען טאקע בודק הרי הגט יוצא מיד האיש ושובר מיד האישה, אז די מאן האט אין די האנט די גט און די פרוי האט אין די האנט די שובר, וואס וואלט געדארפט זיין פארקערט, קומט אויס אז די פרוי איז קיינמאל נישט גע'גט געווען, איז דא האט מען אויך געקנסעט די פרוי, ווייל די פרוי האט געדארפט בודק זיין אז זי איז טאקע גע'גט, און ממילא טאמער זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן, תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה, איז דארף זי אפלאזן ביידע מענער, און מען האט איר געקנסעט מיט אלע קנסות וואס מען האט פריערט געזען. ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר קריגט זיך. ר' אלעזר זאגט, אם לאלתר יצא, אין זה גט. דהיינו טאמער גראד נאכדעם וואס ס'איז געווען דא די מעשה, דהיינו די סופר האט איבערגעגעבן די צוויי שטרות פארן מאן און פארן פרוי, זיי האבן זיך אויפגעטוישט די שטרות, און יעצט זעט מען אז די פרוי האט געגעבן פאר די מאן די גט, און די מאן האט געגעבן פארן פרוי די שובר, דעמאלטס טאקע איז די גט נישט קיין גט און די מאן דארף נאכאמאל גט'ן די פרוי, און טאמער די מאן האט נישט נאכאמאל גע'גט די פרוי נאר טאמער די פרוי האט נישט בודק געווען זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן דעמאלטס איז טאקע תצא מזה ומזה מיט אלע קנסות אבער אם לאחר זמן יצא טאמער עס גייט אריבער א תקופה מען וועט זען אין די גמרא וואס מיינט דאס לאחר זמן אבער טאמער עס גייט אריבער א תקופה און יעצט זעט מען אז די גט ליגט ביי די מאן און די שובר ביי די פרוי איז פון דעסט וועגן זאגט רבי אלעזר הרי זה גט, נעמט מען אן בחזקה אז ס'איז א גט, ווייל לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני, די ערשטע מאן האט נישט קיין רעכט צו דערלייגן פארן צווייטן מאן, דהיינו דא זאגט מען אז אוודאי אין אמת'ן אריין איז יא געווען דא א גט, נאר די פרוי וויל טרעפן א וועג ארויס פון דעם צווייטן מאן האט זי אפגעמאכט מיטן ערשטן מאן לאמיר זיך אויפטוישן די שטרות און מ'וועט קומען שרייען געוואלד ס'איז געווען דא א באלאגאן ס'איז געווען דא א טעות, איז דערפאר געטרויט מען נישט די מאן, מען געטרויט נישט די פרוי, די מאן האט נישט קיין רעכט אפצוטון דעם צווייטן מאן, און זי בלייבט מיטן צווייטן מאן, און מען זאגט אז די גט איז געווען א גוטע גט. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה מלכות שאינה הוגנת, פרעגט די גמרא מאי מלכות שאינה הוגנת, זאגט די גמרא דאס איז מלכות רומיים, ואמאי קרי לה מלכות שאינה הוגנת, פארוואס ווערט די רוימישע מלוכה אנגערופן מלכות שאינה הוגנת, זאגט די גמרא, משום דאין להם לא כתב ולא לשון, זיי האבן נישט א אייגענע כתב, זיי האבן נישט א אייגענע לשון, זיי האבן גענומען פון אנדערע פעלקער, דערפאר הייסן זיי א מלכות שאינה הוגנת. זאגט די הייליגע גמרא אמר עולא, מפני מה תיקנו מלכות בגיטין, פארוואס האבן חזל מתקן געווען אז מען זאל אריינשרייבן די שנות המלוכה אין א גט, משום שלום מלכות, פשט, אלס שלום מלכות אז כלל ישראל זאל האבן א גוטע יחס מיט די מלוכה. איי פרעגט די גמרא, ומשום שלום מלכות תצא והוולד ממזר? עד כדי כך? טאמער מען טוישט דאס, טאמער מען שרייבט נישט די שנות המלוכה, איז דא די אלע קנסות, די קינדער ווערן ממזרים, ווי קען זיין אזא זאך? זאגט די גמרא אין, יא, אונזער משנה גייט כשיטת ר' מאיר, ר' מאיר לטעמי', דאמר רב המנונא משמיה דעולא, אומר היה ר' מאיר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, הוולד ממזר, דהיינו ר' מאיר האלט אז אלע תקנות וואס חזל האבן מתקן געווען ביי א גט, טאמער איינער טוישט איינע פון די תקנות, איז די גט אינגאנצן פסול, נישט נאר א דרבנן'דיגע סארט פסול, נאר מ'האט פריערט געזען ווי רשי לערנט, ממש א דאורייתא'דיגע פסול, דהיינו די גט איז נישט קיין גט, איז אלע קינדער וואס ווערן געבוירן פונעם צווייטן זענען ממש ממזרים, איז אונזער משנה גייט כשיטת ר' מאיר. זאגט יעצט די גמרא, מ'האמיר געזען אין די משנה לשם מלכות יוון, פשט די משנה האט געברענגט אפאר דוגמאות לשם מלכות שאינה הוגנת, לשם מלכות מדי לשם מלכות יוון לבניין הבית לחורבן הבית, איז וויל די גמרא וויסן פארוואס די משנה האט געדארפט אויסרעכענען די גאנצע רשימה, זאגט די גמרא צריכא, די משנה האט געדארפט זאגן די אלע דוגמאות פארוואס, ווייל דאי אשמועינן מלכות שאינה הוגנת, טאמער די משנה וואלט נאר געברענגט א דוגמא מלכות שאינה הוגנת דהיינו די רוימישע מלוכה, וואלט איך געזאגט משום דמליכא, דהיינו ווי נישט ווי אין די צייטן פון די משנה איז געווען אזא מלוכה, ס'איז געווען א רוימישע מלוכה, און ממילא טאמער אין בבל שרייבט איינער אריין אין זיין שטר די רוימישע מלוכה, איז רעגט ער אויף די בבלישע שלטון, איז אויף דעם האבן חזל געהאלטן אז דאס איז אן עוולה, אז דו רעגסט אויף די שלטון ווי דו וואוינסט איז אן עוולה, די גט טאקע פסול. אבל מלכות מדי און מלכות יוון מאי דהוה הוה, דהיינו מלכות מדי און מלכות יוון האט שוין נישט עקזיסטירט אין די צייטן פון די משנה, איז דארט וואלט איך געזאגט האסטו אריינגעשריבן די יארן פון א מלוכה וואס עקזיסטירט שוין נישט, נישט געפערליך ווייל דו רעגסט נישט אויף די מלך פון בבל, איז דאס זאגט אונז די משנה אז ס'איז נישט אזוי אז אפילו אז דו שרייבסט אן אלטן מלוכה וואס עקזיסטירט נישט איז אויך א פראבלעם, ווייטער ואי אשמועינן מלכות מדי ומלכות יוון, משום דמלכוותא הוו דהיינו ווי נישט ווי, מלכות מדי און מלכות יוון איז געווען מלוכות איז פאר דעם קען זיין דאס רעגט אויך אויף די מלך אבל בנין הבית מאי דהוה הוה אבער טאמער איינער שרייבט די יארן פון בנין הבית בנין הבית איז נישט קיין מלוכה ס'איז נישט קיין קאנקורענץ צו די בבלישע מלך איז אפשר דאס רעגט נישט אויף די בבלישע מלך אפשר דאס מעג מען יא שרייבן איז דערפאר זאגט די משנה עס איז נישט אזוי נאר אפילו מען שרייבט די יארן פון בנין הבית איז אויך א פראבלעם ווייטער ואי אשמועינן בנין הבית ווען די משנה וואלט נאר געזאגט בנין הבית וואלט איך געזאגט דאמרי קמדכרי שבחייהו דהיינו וואלט איך געזאגט די סיבה פארוואס בנין הבית איז א פראבלעם איז ווייל אז אידן אין בבל שטאלצירן זיך מיטן בנין הבית איז דהיינו זיי ווילן זיך נישט מייחס זיין צו די בבלישע מלוכה זיי האלטן אז זיי האבן א אייגענע מלוכה אבל חורבן הבית אבער חורבן הבית וואלט איך געזאגט ס'איז נישט קיין פראבלעם דצערא הוא ס'איז א ענין פון צער אימא לא אפשר דאס איז נישט קיין פראבלעם צריכא דערפאר זאגט אונז די משנה ס'איז נישט אזוי ס'איז אויך א פראבלעם פארוואס ווייל די סיבה פארוואס חזל האבן געזאגט אז די אלע גיטין זענען פסול איז ווייל חזל האבן געוואלט אז מ'זאל דייקא שרייבן די מלוכה וואס דארט געפינט מען זיך אלץ שלום מלכות און ממילא נישט קיין נפקא מינה צו מ'שרייבט א זאך פון צער צו א זאך פון שמחה צו א מלוכה וואס עקזיסטירט יא צו א מלוכה וואס עקזיסטירט נישט טאמער מ'שטעלט נישט צופרידן די מלוכה וואס מ'וואוינט דארט דהיינו מ'איז משנה ממטבע שטבעו חכמים איז די גט פסול און די קינדער זענען ממזרים. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, היה במזרח וכתב במערב אז טאמער איז מען געווען אין מזרח און מען האט אנשטאטס דעם געשריבן מערב, דהיינו מען האט געשריבן אן אנדערע שטאט, איז אויך די גט פסול. פרעגט די גמרא מאן, אילימא בעל, דהיינו ווער האט געשריבן א צווייטע שטאט, טאמער די מאן, דהיינו די מאן, האט געוואוינט אין מזרח און אנשטאטס דעם האט מען געשריבן די מאן וואוינט אין מערב. דא זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, היינו שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה. דאס איז א באזונדערע ציור אין די משנה אז טאמער מען טוישט די שטאט פון די מאן, איז די גט פסול. אלא סופר, נאר אוודאי רעדט מען דא פונעם סופר, דהיינו די סופר האט געשריבן די גט אין איין שטאט, און ער האט געשריבן אז ער געפינט זיך אין אן אנדערע שטאט, כדאמר להו רב לספריה, אזוי ווי רב פלעגט אנזאגן פארן סופר, וכן אמר להו רב הונא לספריה, רב הונא האט אויך אנגעזאגט פאר סופרים, אז כי יתביתו בשילי כתובו בשילי, ואף על גב דמימסרן לכו מילי בהיני, דהיינו ער האט געזאגט פאר די סופרים אז טאמער עטס שרייבטס די גט אין שילי דאס א נאמען פון א שטאט, איז שרייבטס אריין אינעם גט די שטאט שילי אפילו די מאן ווען ער האט אים געהייסן שרייבן די גט איז נישט געווען אין שילי, ער האט אים געהייסן שרייבן די גט אין היני, פון דעסט וועגן שרייב אריין אין דעם גט די שטאט וואס דארט שרייבט מען דאס, און די זעלבע זאך וכי יתביתו בהיני, כתובו בהיני ואף על גב דמימסרן לכו מילי בשילי, איז זעט מען אז א סופר דארף שרייבן די שטאט וואס דארט געפינט ער זיך בשעת ער שרייבט, נישט די שטאט וואס ער האט זיך געפונען דארט בשעת וואס מען האט אים געהייסן שרייבן די גט, איז דאס האט די משנה געמיינט היה במזרח וכתב במערב. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל און דאס גייט יעצט צוריק צו די ערשטע דין פון די משנה, וואס די משנה האט געזאגט אז טאמער מען שרייבט א צווייטע מלוכה אז די גט איז פסול, זאגט שמואל זו דברי ר' מאיר, אזוי האלט ר' מאיר, אבל חכמים אומרים, אבער חכמים קריגן זיך, חכמים האלטן נישט אז כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים הוולד ממזר, און ממילא האלטן די חכמים, אפילו לא כתב אלא לשם סנטר שבעיר, הרי זה מגורשת, אפילו אז מען שרייבט דעם גט לויט די יארן פונעם סנטר פונעם שטאט, סנטר דאס איז איינער וואס איז א ממונה אויף די שטחים פון די שטאט, ווי יעדע שטח הייבט זיך אן ווי יעדע שטח ענדיגט זיך, איז אפילו מען שרייבט אריין אינעם גט דאס איז די צוועלעפטע יאר פון אונזער סנטר, איז אויך די גט א גוטע גט אפילו מען האט נישט געשריבן די יארן פון די מלוכה ווייל חכמים האלטן נישט פונעם דין פון ר' מאיר, זיי האלטן נישט אז המשנה ממטבע שטבעו חכמים, הוולד ממזר. פארציילט די גמרא א מעשה, ההוא גיטא דהוה כתיב ביה לשם איסטנדרא דבשכר ס'איז געווען א גט וואס מ'האט אריינגעשריבן אין דעם אנשטאטס די יארן פון די מלוכה פונעם מלך, האט מען געשריבן די יארן פון די מושל פונעם שטאט בשכר. איז שלחה ר' נחמן בר רב חסדא לקמיה דרבה, האט ר' נחמן בר רב חסדא געשיקט דעם גט צו רבה פרעגן כי האי גוונא מאי, צו מ'מעג זיך באנוצן מיט אזא גט צו נישט. איז שלח ליה, האט רבה געענטפערט, בהא אפילו ר' מאיר מודה, מאי טעמא מאותה מלכות היא, דהיינו אזא סארט גט אפילו ר' מאיר אויך מודה זיין אז ס'איז א כשר'ע גט, ווייל דאס הייסט נישט אז משנה ממטבע שטבעו חכמים, ווייל די איסטנדרא די אפיציעל די מושל פונעם שטאט בשכר איז דאך אויך א מושל ער איז דאך ממונה מטעם המלכות, און ממילא איז פשט מ'האט אפגעגעבן כבוד פאר די מלוכה, איז נישט קיין נפקא מינה צו מ'האט געשריבן די יארן פונעם מלך, צו די יארן פון די מושל, ס'איז אלץ די זעלבע זאך ר' מאיר וועט אויך מודה זיין אז די גט איז א כשר'ע גט. איי פרעגט די גמרא מאי שנא מסנטר שבעיר, וואס איז דאס אנדערש פונעם סנטר, פריערט האט מען דאך געזען אז ביים סנטר קריגן זיך די חכמים מיט ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז די גט איז א פסול'ע גט, חכמים האלטן אז אפילו לשם סנטר שבעיר איז אויך א גוטע גט, און וואס איז אנדערש א סנטר פון איסטנדרא ענטפערט די גמרא התם זילא להו מילתא הכא שביח להו מילתא דהיינו די איסטנדרא פונעם שטאט די מושל פונעם שטאט איז ער א הויעך ראנקיגער מענטש און ממילא דאס איז א כבוד פאר די מלוכה אז מען באנוצט זיך מיט זיינע יארן אבער דער סנטר ער איז טאקע א ממונה מטעם די מלך אבער נישט קיין הויעך ראנקיגער מענטש ער איז א נידעריגע מענטש ביחס צום מלך און ממילא דאס א בזיון פאר די מלוכה איז דאס לויט ר' מאיר טאר מען נישט שרייבן טאמער מען שרייבט אזוי איז מען א משנה ממטבע שטבעו חכמים און די גט איז פסול די קינדער זענען ממזרים זאגט יעצט די גמרא אמר רב אבא אמר רב הונא אמר רב זאגט רב אבא בשם רב הונא בשם רב אז זו דברי ר' מאיר אבל חכמים אומרים הוולד כשר פשט אזוי פריערט האט מען געזען בשם שמואל אז שמואל האט געזאגט אונזער משנה איז כשיטת ר' מאיר אבל חכמים אומרים אפילו לא כתב אלא לשם סנטר שבעיר הרי זו מגורשת איז איז רב זאגט כמעט די זעלבע ווערטער תוספות האט דא גאנצע דיוקים און חילוקים צווישן רב און שמואל אונז וועלמיר נישט אריינגיין אין דעם אבער פחות או יותר זאגט דא רב אויך אזא סארט זאך, אז אונזער משנה גייט כשיטת ר' מאיר, אבער די חכמים האלטן אז טאמער מען שרייבט א גט מיט א צווייטע מלוכה איז די וולד כשר, ומודים חכמים לר' מאיר, שאם שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה, שהוולד ממזר. דהיינו רב לייגט דא צו אז טאקע אויף די ערשטע חלק פון די משנה דארט ווי איינער האט געטוישט א מלכות, דארט קריגן זיך די חכמים אויף ר' מאיר, דארט האלטן די חכמים אז די קינדער זענען נישט קיין ממזרים, אבער טאמער מען האט געטוישט שמו ושמה שם עירו ושם עירה, דארט זענען די חכמים מודה אז די קינדער זענען ממזרים און מען האט געקנס'ט מיט די אלע קנסות. זאגט די גמרא אמר רב אשי, זאגט רב אשי אף אנן נמי תנינא, פשט פון אונזער משנה איז אויך מדויק אזוי, אז די חכמים זענען מודה צו ר' מאיר, דארט וואו מ'האט געטוישט די נאמען פון די מאן אדער פון די פרוי אדער פון די שטעט פון די מאן און פון די פרוי. ווי איז עס מדויק ביי אונזער משנה? ווייל וואס האט מען געזען ביי אונזער משנה? ביי אונזער משנה האט מען געזען אז די ציור שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה האט די משנה אפגעטיילט פון די ציורים פון פארדעם, דהיינו די משנה האט קודם אויסגערעכנט די ציורים אז מ'האט געטוישט די נעמען פון די שטאט, אז מ'האט געטוישט די פלאץ פונעם סופר, איז ביי דעם האט די משנה אויסגערעכנט אלע קנסות, און נאכדעם האט די משנה צוגעלייגט, שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה, איז אויך די וולד ממזר אלע קנסות, פארוואס איז עס אפגעטיילט? איז פון דא איז מדויק אז די חכמים זענען מודה צו די חלק, זאגט רב אשי, וואס האט מען געזען ביי אונזער משנה שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה, איז פירט רב אשי אויס הא מאן קתני לה ווער איז די תנא וואס לערנט דעם שטיקל דהיינו פארוואס האט די משנה אפגעטיילט דעם שטיקל פון אלע ציורים ביז יעצט, אילימא ר' מאיר, ליערבינהו וליתנינהו, טאמער די גאנצע משנה גייט נאר כשיטת ר' מאיר און חכמים קריגן זיך אויף די גאנצע משנה, וואלט די משנה געדארפט אויסרעכענען אלע ציורים צוזאמען, אלא שמע מינה רבנן שמע מינה, נאר פון דא איז טאקע געדרינגען ווי רב האט געזאגט אז כלפי די חלק זענען די חכמים מודה צו ר' מאיר, די חכמים זענען אויך מודה אז טאמער שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה, אז די ולדות זענען ממזרים. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה כל עריות שאמרו וכו', דהיינו דא רעדט מען פון די ציור אז ראובן און שמעון צוויי ברידערס, ראובן האט חתונה געהאט מיט שמעון'ס טאכטער און אויך מיט נאך פרויען, און ראובן איז געשטארבן אן קינדער, האט מען געשמועסט אז אז היות וואס שמעון דארף נישט מייבם זיין זיין טאכטער דארף ער שוין נישט מייבם זיין קיינער פון די פרויען אויך נישט, איז זענען געגאנגען די אלע פרויען זיי האבן חתונה געהאט מיט אנדערע מענער, און יעצט איז מען געוואויר געווארן אז שמעון'ס טאכטער איז אן איילונית, איז ברגע וואס מען האט געוואוסט זי איז אן איילונית האט מען געזען קנס'עט מען די אלע פרויען, תצא מזה ומזה פשט אז זיי דארפן אפלאזן זייער נייע מענער און די זעלבע זאך איז שמעון טאר זיי יעצט נישט מייבם זיין ווייל תצא מזה ומזה שמעון טאר זיי נישט מייבם זיין און די נייע מענער קריגן זיי אויך נישט דארפן זיי אויך אפלאזן און מ'קנס'עט זיי מיט אלע קנסות, איז די גמרא יעצט מדייק, נישאו אין, זינו לא, דהיינו די דין לכאורה איז נאר געזאגט געווארן טאמער אדערווייל האבן זיי חתונה געהאט, זיי האבן חתונה געהאט אדערווייל קנס'עט מען זיי מיט די אלע קנסות, וואס איז טאמער זיי האבן נישט חתונה געהאט, זיי מזנה געווען, זיי האבן געוואוינט מיט אנדערע מענער אן חתונה האבן, איז דא איז קנס'עט מען זיי נישט מיט די אלע קנסות, דהיינו דא זאגט מען אז די יבם מעג זיי נאך מייבם זיין, איז לכאורה לימא תיהוי תיובתא דרב המנונא, פון דא איז א פירכא אויף רב המנונא, וועלכע רב המנונא, דאמר רב המנונא, שומרת יבם שזינתה, אסורה ליבמה, רב המנונא האלט אז א שומרת יבם דהיינו א פרוי וואס זי ווארט אויף יבום, דהיינו וואס איר מאן איז געשטארבן אן קינדער און די ברודער האט איר נאכנישט מייבם געווען, האלט רב המנונא טאמער זי האט געזינדיגט אדערווייל, זי האט מזנה געווען אדערווייל, טאר מען איר מער נישט מייבם זיין. ביי אונזער משנה לכאורה מבואר נישט אזוי, ביי אונזער משנה איז לכאורה מבואר אז טאמער זי האט חתונה געהאט דעמאלטס טאקע איז זי אסור אויף ביידע, זי איז אסור אויף איר נייע מאן, זי איז אויך אסור אויפן יבם, אבער טאמער נישט, טאמער זי האט נאר מזנה געווען, איז זי נישט אסור אויפן יבם, איז א פירכא אויף רב המנונא. זאגט די גמרא לא ניסו והוא הדין לזינו, קען זיין די משנה רעדט פון ביידע, והאי דקתני ניסו לישנא מעליא נקט, די סיבה וואס די משנה האט אנגעכאפט ניסו, איז ווייל די משנה האט געוואלט אנכאפן א ריינע לשון, נישט זינו, וואס איז א געמיינע לשון, אבער אין אמת'ן אריין, טאמער זיי מזנה געווען איז אויך אזוי די דין, זיי טארן מער נישט קריגן קיין יבום פון שמעון, ואיכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן פארקערט, אז ניסו והוא הדין לזינו, אז דאס וואס שטייט אין משנה ניסו איז טאקע ווייל די משנה האט געוואלט אנכאפן א ריינע לשון, אבער אוודאי מיינט עס זינו אויך, און ממילא לימא מסייע ליה לרב המנונא, לכאורה פון אונזער משנה איז א ראיה צו רב המנונא, דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה, זאגט די גמרא לא, פון אונזער משנה איז נישט קיין ראיה, נאר ניסו מיינט דווקא, איי פארוואס טאקע? פארוואס ווען די פרויען האבן חתונה געהאט ווערן זיי אסור אויף שמעון, טאמער זיי מזנה געווען נישט, ווייל משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים, דהיינו אלס די זעלבע סיבה וואס מ'האט גוזר געווען ביי א פרוי וואס הלך בעלה למדינת הים דהיינו פשט אזוי ווען א פרוי'ס מאן פארט אוועק למדינת הים און ס'קומט אן עד זאגן אז די מאן איז געשטארבן מעג די פרוי חתונה האבן מיט א נייע מאן יעצט וואס איז טאמער מ'איז געוואויר געווארן אז די עדות איז געווען עדות שקר און די ארגינעלע מאן אירע לעבט איז דארט אויך קנס'עט מען איר אז תצא מזה ומזה זי דארף אפלאזן ביידע מענער מיט אלע קנסות מ'האט געזען ביי אונזער משנה איי לכאורה פארוואס פארוואס דארף זי אפלאזן די ערשטע מאן? זי איז דאך נישט מער ווי אן אונס, זי האט חתונה געהאט מיט די צווייטע מאן ווייל זי האט געהערט עדות אז די ערשטע מאן איז געשטארבן, יעצט איז געוואר געווארן אז די ערשטע מאן לעבט, זאל זי מעגן צוריק גיין צו איר ערשטע מאן. איז די סיבה פארוואס חזל האבן דאס נישט צוגעלאזט איז ווייל זיי האבן מורא געהאט אז מענטשן וועלן זאגן אז די פרוי האט אין אמת'ן אריין געקריגן א גט פון איר ערשטע מאן, יעצט איז זי געגאנגען זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן, און יעצט האט זי זיך אפגעגט פונעם צווייטן מאן, און זי גייט צוריק צום ערשטן מאן, און מען טאר נישט, א מענטש נאכדעם וואס ער גט זיין פרוי טאמער זי האט חתונה מיט א צווייטע מאן טאר זי נישט צוריק גיין צום ערשטן מאן, איז כדי דאס זאל נישט געשעהן האט מען גוזר געווען זי טאר נישט צוריק גיין צו איר ערשטע מאן, איז זאגט די גמרא דאס איז אויך די זעלבע טעם פארוואס אונזער פרוי, דהיינו די פרוי פון ראובן טאמער זי האט חתונה געהאט מיט א נייע מאן טאר זי נישט יעצט צוריק גיין צו שמעון שמעון טאר איר נישט מייבם זיין פארוואס ווייל מענטשן וועלן זאגן אז די סיבה פארוואס די פרוי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן איז ווייל שמעון האט איר געגעבן חליצה, שמעון האט איר געגעבן חליצה, זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן, יעצט האט זי אפגעגעט דעם צווייטן מאן, גייט זי צוריק יעצט צו שמעון, און די דין איז דאך נישט אזוי, מען טאר נישט חתונה מיט א פרוי נאכדעם וואס מען האט איר געגעבן חליצה, דערפאר איז די דין אז טאמער די פרוי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן טאר זי נישט יעצט צוריק גיין צו שמעון, שמעון טאר איר נישט מייבם זיין, אבער דאס איז נאר ווען ס'איז נישאו, דאס איז נאר ווען זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן, דארט וועלן מענטשן זאגן, ווייסט פארוואס זי האט חתונה געהאט? ווייל די ערשטע מאן האט איר געגעבן חליצה, און פון דעם וועט ארויסקומען א טעות. אבער טאמער זי האט נישט חתונה געהאט, זי האט סתם מזנה געווען, איז קודם כל, זנות האט נישט אזא קול, און אפילו מענטשן וועלן וויסן זי האט מזנה געווען, איז קיינער וועט זיך נישט איינרעדן אז די סיבה וואס זי האט מזנה געווען איז ווייל זי האט געקריגן חליצה פון שמעון, יעדער ווייסט אז אז זי האט מזנה געווען איז פשט אז זי איז א געמיינע פרוי און זי טוט זאכן שלא כדין, און ממילא קען זיין טאמער א פרוי העט מזנה זיין מעג זי נאך אלץ צוריק גיין שפעטער צו שמעון, שמעון העט איר מעגן מייבם זיין. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה הכונס את יבמתו וכו', דהיינו מען האט געזען אין די משנה צוויי ענדליכע ציורים פון צוויי ברידערס ראובן און שמעון וואס די פרויען פון ראובן זענען געגאנגען זיי האבן חתונה געהאט מיט נייע מענער און מען האט זיי געקנס'עט ווייל זיי האבן נישט געווארט צו זען צי איינע פון די פרויען איז אן איילונית, די ערשטע ציור האבן מיר געזען רעדט זיך דארט ווי שמעון'ס טאכטער איז געווען איינע פון די פרויען פון ראובן, איז היות וואס ס'איז געווען דא אן ערווה זענען אלע אנדערע פרויען פטור פון יבום וחליצה זענען זיי געגאנגען זיי האבן חתונה געהאט מיט נייע מענער יעצט איז מען געוואויר געווארן אז שמעון'ס טאכטער איז אן איילונית האט מען געקנס'עט אלע פרויען און די צווייטע ציור האט מען געזעהן רעדט זיך דארט ווי שמעון האט שוין מייבם געווען איינע פון די פרויען איז אז ער האט מייבם געווען איינע פון די פרויען מעגן די אנדערע פרויען האבן דערווייל חתונה האבן מיט מענער איז די אנדערע פרויען האבן חתונה געהאט יעצט איז מען געוואויר געווארן אז די פרוי וואס שמעון האט מייבם געווען איז געווען אן איילונית איז האט מען געקנס'עט אלע אנדערע פרויען אז תצא מזה ומזה מיט אלע קנסות פון די משנה, איז לכאורה פארוואס האט די משנה געדארפט אויסרעכען די ביידע ציורים, זאגט די גמרא צריכא, די משנה האט אונז געדארפט אויסלערנען ביידע ציורים פארוואס ווייל דאי אשמעינן בהך קמייתא, טאמער די משנה וואלט אונז נאר געזאגט די ערשטע ציור וואלט איך געזאגט משום דלא איקיים מצות יבום, פשט ביי די ערשטע ציור פארשטיי איך פארוואס מען האט געקנס'עט אלע פרויען, ווייל ווי נישט ווי ביי די ערשטע ציור האט מען דאך נישט מקיים געווען מצות יבום, דהיינו גראד ווען ראובן איז געשטארבן זענען אלע פרויען געגאנגען און זיי האבן חתונה געהאט ווייל זיי האבן געוואוסט אז איינע פון זיי איז דאך א טאכטער פון שמעון און ממילא דא העט קיין מצות יבום נישט זיין איז דערפאר קענען זיי חתונה האבן, אבער דא האט מען טענות אויף זיי ווייל בעצם ווי רש"י רעדט אויס א איילונית, עפעס סימנים איז שוין דא פון יונגווייז אן אז ס'קען זיין ס'רעדט זיך דא פון אן איילונית, און ממילא די פרויען, היות וואס יעדע פרוי ווייסט אז ווען א מאן שטארבט אן קינדער איז דא א מצות יבום, און דא איז מצות יבום נישט געווען, איז האט מען א טענה אויף זיי פארוואס האט עטס נישט געווארט בודק זיין צו עטס זענטס טאקע פטור פון יבום צו נישט, איז אז עטס האטס נישט געווארט קנס'ט מען ענק, אבל הכא, אבער ביי די צווייטע ציור, דאיקיים מצות יבום אימא לא, ביי די צווייטע ציור ווי נישט ווי, האט שוין שמעון מקיים געווען מצות יבום, האט מייבם געווען איינע פון די פרויען, איז אפשר דא קען מען נישט קומען מיט קיין טענות אויף די אנדערע פרויען פארוואס זיי האבן חתונה געהאט, ווייל זיי וועלן זאגן זיי האבן חתונה געהאט ווייל מ'האט געהערט אז שמעון האט מייבם געווען, איז אפשר דא קנס'עט מען נישט, דערפאר האט די משנה אויך געברענגט די צווייטע ציור, ווייטער, ואי אשמעינן הכא, טאמער די משנה וואלט נאר געזאגט די צווייטע ציור, וואלט איך געזאגט משום דקא רמיא קמיה, דהיינו ווי נישט ווי, ביי די צווייטע ציור, ווען ראובן איז געשטארבן, זענען זיי אלע געווען אסור חתונה צו האבן, ווילאנג שמעון העט נישט מייבם זיין, איז יעצט אז שמעון האט מייבם געווען, וואלטן זיי געדארפט מאכן א חשבון די פרוי וואס שמעון האט מייבם געווען האט דאך אנגעהויבן האבן סימני איילונית, וואלטן זיי געדארפט ווארטן זעהן צו זיי מעגן שוין חתונה האבן צו נישט, אבל התם, אבער ביי די ערשטע ציור, דלא רמיא קמיה, וואס איז קיינמאל נישט געווען קיין מצב אז זיי זאלן זיין אסור לשוק, ווייל ביי די ערשטע ציור האבן זיי גראד גראד געוויסט אז איינע פון זיי איז א ערווה איינע פון זיי איז א טאכטער פון שמעון, און ממילא קענען זיי גראד גיין חתונה האבן, פשט ס'איז בכלל נישט אריין ביי זיי אין קאפ אז דא גייט זיין מצות יבום, איז אימא לא, אפשר דארט קנס'עט מען זיי נישט, צריכה דערפאר האט די משנה געדארפט זאגן אז ביי ביידע ציורים קנס'עט מען די אלע פרויען וואס האבן חתונה געהאט. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, כתב הסופר וטעה ונתן גט לאשה ושובר וכו', אז טאמער מען האט פארטוישט די גט מיט די שובער, איז תנא קמא האט געזאגט אז מען קנס'עט אלעמאל, ר' אלעזר אומר אם לאלתר יצא וכו', ר' אלעזר האט געזאגט אז טאמער מען האט גראד געוואויר געווארן דעם טעות, דעמאלטס טאקע איז די גט נישט קיין גט אבער שפעטער קען מען שוין נישט צוריק דרייען די רעדל, שפעטער טאמער מען ווערט געוואויר אז עס איז געווען דא אן אויפטויש איז די גט נאך אלץ א גט, איז פרעגט די גמרא היכי דמי לאלתר והיכי דמי לאחר זמן, וואס איז דאס לאלתר וואס איז דאס לאחר זמן, איז אמר רב יהודה אמר שמואל כל זמן שיושבין ועוסקין באותו ענין זהו לאלתר, עמדו זהו לאחר זמן, דהיינו רב יהודה אמר שמואל זאגט אזוי, ווילאנג מען זיצט און מען באשעפטיגט זיך נאך מיטן גט מען איז אין איין צימער, דאס איז לאלתר, טאמער יעצט וועט מען געוואויר ווערן דא אין צימער אז די גט מיט די שובר זענען געווען אויפגעטוישט, איז ווייסט מען טאקע אז די גט איז נישט געווען קיין גוטע גט. טאמער אבער מען איז ארויס פון צימער, יעדער איז אהיים געגאנגען, זאגט רב יהודה אמר שמואל דאס איז שוין לאחר זמן, יעצט קען מען שוין נישט צוריק דרייען די רעדל, יעצט אז מען ווערט געוואויר אז ס'איז אויפגעטוישט, ס'קוקט אויס אויפגעטוישט, זאגט מען אז אפשר איז עס נישט געווען אויפגעטוישט, אפשר איז עס געווען א אפמאך וואס די מאן און די פרוי האבן אפגעמאכט, ווייל זיי האבן געוואלט טאקע צוריק דרייען די רעדל, איז דערפאר גלייבט מען קיינעם נישט, מען געטרויט נישט די מאן מען געטרויט נישט די פרוי, און די גט איז יא א גט, אזוי זאגט רב יהודה אמר שמואל, ורב אדא בר אהבה אמר, רב אדא בר אהבה זאגט נישט אזוי, רב אדא בר אהבה זאגט, לא נישאת זהו לאלתר, נישאת זהו לאחר זמן, דהיינו ווילאנג די פרוי האט נישט חתונה געהאט מיט א נייעם מאן, איז לאלתר, יעצט קען מען נאך צוריק דרייען די רעדל, נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן, יעצט איז שוין צו שפעט, יעצט קען מען נישט קומען מיט א טענה אז די גט און די שובר זענען געווען אויפגעטוישט. איז פרעגט יעצט די גמרא א קשיא אויף רב יהודה אמר שמואל, א ראיה צו רב אדא בר אהבה, תנן, פון אונזער משנה. מיר האבן געזען אין אונזער משנה אז ר' אלעזר איז מסביר זיין טעם, פארוואס טאקע זאגט מען אז מען קען נישט צוריק דרייען די רעדל, ווייל לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני, דהיינו ווייל דער ערשטער מאן האט נישט קיין רעכט צו דערלייגן פארן צווייטן מאן צוצונעמען פונעם צווייטן מאן זיין פרוי, איז בשלמא לרב אדא בר אהבה, היינו דקתני שני, אלא לשמואל מאי שני, דהיינו גאנץ גוט לויט רב אדא בר אהבה, לויט רב אדא בר אהבה שטימט עס זייער גוט, ווייל לויט רב אדא בר אהבה, ווען זאגט רבי אלעזר מען קען נישט צוריק דרייען די רעדל, נאכדעם וואס די פרוי האט חתונה געהאט, נאכדעם וואס די פרוי האט חתונה געהאט איז דא טאקע דא א צווייטע מאן, שטימט די לשון וואס די משנה זאגט אז די ערשטע מאן קען נישט דערלייגן קען נישט אפטוהן דעם צווייטן מאן, אבער לויט רב יהודה אמר שמואל וואס זאגט אז ברגע וואס מען גייט ארויס פונעם בית דין שטוב איז קען נישט די ערשטע מאן דערלייגן פארן צווייטן מאן ס'איז נאך נישט דא קיין צווייטן מאן בכלל איז ווי שטימט די פשט פון רב יהודה אמר שמואל? ענטפערט די גמרא זכות הראויה לשני, דהיינו דאס וואס שטייט זכותו של שני מיינט נישט טאקע ס'דא א צווייטע מאן, ס'מיינט די זכות וואס איז ראוי פאר א צווייטע מאן דהיינו די פרוי ברגע וואס זי גייט ארויס פון בית דין שטוב מעג זי חתונה האבן מיט א צווייטע מאן שוין איז די זכות האט נישט די ערשטע מאן א רעכט צו צושטערן, איז פאר דעם ברגע וואס מען גייט ארויס פון בית דין שטוב אז די מאן שרייט אז די גט און די שובר איז געווען אויפגעטוישט גלייבט מען אים שוין נישט און מען זאגט אז די גט איז געווען א גוטע גט.